נאר דווקא ווי ער הייסט שוין דווקא בשם יתרו, וואס דאס באווייזט דאך אויף די יתר פרשה אחת בתורה, און מען קען אויכעט זאגן אז דאס איז די הוספה דער ו' פון ואתה תחזה, וואס דאס איז מוסיף אויף יתר, יתר ווייס מען מער ניט אז יתר פרשה אחת בתורה.

א גלייך ווי ער איז געבארן געווארן איז ער שוין געווען באשטימט אין אלע זיינע עניינים פון דעם טאג פון דעם רגע ווען ער איז געבארן געווארן אז ער זאל זיין רועה ישראל, משה איז געווען אט א דער וואס קיבל תורה מסיני.

ביז אז דאס ווערט א פרשה בתורה, וואס ווער האט איר אריינגעשטעלט אין תורה? יתר פרשה אחת איז דאך געווען יתרו, וואס איז לכאורה אינגאנצן ניט פארשטאנדיג. אמת טאקע עס איז דא א מאמר העולם, אז בשעת מען קומט אויף א ווייל זעט מען אויף א מייל, מה שאין כן דער וואס ער וואקסט אויס אין דעם, ס'איז אבער ניט שייך עס זאגן חס ושלום אויף משה רבינו וואס היה רועה מרגע היוולדו על אחת כמה וכמה ווען ויגדל, על אחת כמה וכמה לאחרי מתן וביציאת מצרים, על אחת כמה וכמה לאחר מתן תורה לוחות ראשונות, על אחת כמה וכמה ווען ער איז געווען ואתנפל לפני הוויה,

און בשעת יתרו זאָגט אים און זאָגט אים ואתה תחזה, טאַקע ברוח הקודש שעליך, און ווער טוט ווי רשי טייטשט דאָס אויס, און ווער טוט דאָס אויף, און על שם מי ווערט דאָס אָנגערופֿן? ווערט דאָס אָנגערופֿן אַז יתר פּרשה אַחת בתורה איז דאָס יתרו כּהן מדיָן, ביז וואַנעט אַז אַזוי ווערט דאָס געלערנט מיט אַ בן-חמש למקרא בפּשטות.

מיט די גאנצע אריכות ההסברה, ביז וואנעט ער הייסט אים אזוי, קוק מיט דיין רוח הקודש צו וועט זיין ואתה תחזה, אויף זיי מיט דעם אויסקלייבן די זקנים מיט די שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים און שרי עשרות, אין אן אופן אז זאל זיין דער דבר הקטן און דבר הקשה און כל העם הזה יבוא בשלום. וגם העם הזה יבוא בשלום. וואס איינער פון די פירושים אין דערויף איז, לכאורה דא קומט דאך אויס אז חס ושלום אז משה האט עפעס א טעות געהאט, נאר בשעת משה האט געקוקט אויף אידן געשטאנען צוזאמען מיט די אידן, איז אט א דעמאלס זיינען טאקע געווען אידן אין אזא מין מעמד ומצב אז ס'האט געקאנט זיין כל העם הזה יבוא בשלום מיט דעם סדר. אָט דעמאָלט זײַנען ייִדן געווען אין אַזאַ מין מעמד און מצבֿ, אַז זיי האָבן געקאָנט לערנען מפּי הגבֿורה, אַז ס'קומט צו גיין יתרו, דערזעט ער אויכעט ייִדן, ווי זיי שטייען שלא במעמדו, ווען משה רבינו איז אין אַן אַנדער גדר, אין אַן אַנדער רשות, אין אַן אַנדער עולם. און אָט אָט דעמאָלט זאָגט ער, אַז מע דאַרף באַוואָרענען די הנהגה, אפילו פון אידן ווי זיי וועלן שטיין אין א מעמד ומצב ווען משה וועט זיין בהר און זיי וועלן זיין למטה ווען ס'וועט זיין דער אחרי מותי וקם העם הזה דארף ער אויכעט באווארענען דעם סדר ווי אזוי קאן מען דאס באווארענען אין זמן ההוא דארף דאס אויך באווארענען דער רועה ישראל ווארום כל הענינים מוזן גיין דורך משה. איי וואס דאס א ענין וואס נוגע לאחרי וואס אחרי מותי וקם העם הזה ווי דעמאלט זאל זיין דער סדר איז אין זמן וועט דאס אראפקומען שפעטער אבער דורך וועמען דארף דאס גיין איז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש אין סוף הדורות דארף דאס דורך גיין ניתן למשה מסיני. על דרך ווי דאס איז אין תורה קומט עס אזוי אראפ אין אלע ענייני העולם. בשעת משה האט געקוקט אויף אידן אראפ נאך מצב נאך לוחות אחרונות כפליים לתושיה און געווארן די מעלה פון בעלי תשובה בנוגע צו דער סיפור אין פרשת יתרו על דרך זה ווי משה האט געקוקט אויף אידן נאך לוחות ראשונות האט ער דעמאלט אויפגעהויבן אידן און זיינען געשטאנען אין אזא מין מעמד ומצב אז זיי האבן געדארפט שרייען אז זיי ווילן לערנען מפי הגבורה און אז מ'דארף פסק'נען א דין א דבר הקשה און א דבר הקל, מיט וואס פאר א ענין זאל נישט זיין הערן זיי דאס גלייך פון משה'ן. און אט אט דעמאלט אז די בעלי דינים שטייען אין אזא מין מעמד ומצב איז העם הזה יבוא בשלום, און תוכל עמוד, און וועט דאָס טאַקע קאָנען דורכהאַלטן. מאָנען פון משהן, אַז ער זאָל זען, ווי יידן וועלן שטיין באַחרי מותי וכולהו, דאָס איז אַ דבר חידוש. דאָס איז ניט, חס ושלום, אַ חסרון אין רועה ישראל בפעם הראשונה, דאס איז א דבר חידוש, בפרט נאך ווי ס'איז געווען דעמאלט וואס משה רבינו האט געהאפט און גערעכנט און ס'איז גארנישט געווען קיין אנדער טעם לאחרי לאחרי לוחות ראשונות אז ער וועט מכניס זיין ישראל לארץ און דאס וועט זיין אין אחריה גלות.